א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער זעקס און פֿופֿציק מיט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים!
עליכם שלום ר' פנחס!
ר' חיים!
לוינט זיך צו רעדן מיט דיר יעדע וואך פשוט פאר די שלום עליכם. איינער קעירט פאר מיר, איינער פרייט זיך צו מיר, נאר איינמאל א וואך.
און וואס זאלן זאגן די אלע אנדערע מענטשן וואס זיי קעירן האבן נישט קיין אפערטוניטי דיר עס צו זאגן. באלד גייסט דיך זאגן א נאמבער פון טעקסט, שיק א טעקסט. איך ענטפער דיך שוין עליכם שלום אויפן טעקסט. סא איך זאג א שלום עליכם, מיין שלום עליכם איז כולל אסאך אנדערע קולות, אסאך אנדערע שלום עליכם, ווייסטו וואס חיים?
לעטס געט טו די פוינט. ס'געט מיר א, יא, ס'געט מיר אן איידיע. האו אבאוט, איך גיי דיך נישט פרעגן קיין שאלה, איך גיי דיך בעטן אז דו זאלסט זאגן א תשובה וואס דו פילסט דעקט פאטענטשעלי זייער אסאך שאלות און זייער אסאך מענטשן און זייער אסאך מצבים אין ביזנעס. וואס זאגסטו צו אזא געדאנק? כ'מיין אז ס'איז א גוטע געדאנק. נו? עתה ידעתי, כ'האב געוואוסט ביסט א קלוגע אינגערמאן, יעצט ווייס איך נאך בעסער.
אה. שכוח.
יא, לאמיר רעדן פון אזא נקודה וואס ס'קומט זייער אסאך מאל ארויף ווען מ'רעדט צו מענטשן וואס זענען אין ביזנעס, ס'מאכט זיך זייער אסאך מאל מענטשן וואס זענען ניי אין ביזנעס, באט ס'מאכט זיך אויך זייער אסאך מאל פאר מענטשן וואס זענען נישט דווקא ניי אין ביזנעס אבער זיי שפירן נישט אז זיי באקומען די רעזולטס וואס זיי וואלטן געוואלט באקומען אין זייער ביזנעס. אקעי, און די, לאמיר, לאמיר עס נעמען פון די פערספעקטיוו פון איינער וואס איז ניי אין ביזנעס, און איך מיין אז ס'וועט אטאמאטיש קלאר ווערן פאר אנדערע אויך. און דאס איז די נקודה פון איך רוף עס גאוינג אוט די עקסטרא מייל, גיי ארויס פון דיין, גיי א עקסטערע מייל מער ווי דו דארפסט, און די וועג וויאזוי דאס ארבעט איז אז רוב מענטשן זיי ווילן מאכן פרנסה, זיי ווילן מצליח זיין אין ביזנעס, איז וואס זיי טוען איז זיי פרובירן צו זוכן מענטשן וואס ווילן קויפן זייערע סערוויסעס, אקעי, סאו לאמיר נעמען א משל, לאמיר נעמען א א אינספעקטאר. א אינספעקטאר אויף ריעל עסטעיט, אקעי, כ'ווייס נישט שוין, כ'האב מיך דאס דערמאנט, ס'איז מיר אויסגעקומען צו דיעלן מיט אזעלכע מינע מענטשן, וועגן דעם זאג איך דאס. לאמיר נעמען איינער וואס, ווייסט, אסאך מענטשן, מען קויפט א הויז, פאר מען קויפט די הויז, מען סיינט קאנטראקט מיט א קאנדישאן, אדער פארן סיינען קאנטראקט, נישט קיין חילוק, מען נעמט א אינספעקטאר, גייט דורך די גאנצע הויז און מען קוקט צו אלעס קלאפט, צו די רוף איז גוט, צו די פאנדעישאן איז גוט, צו ס'איז נישטא קיינע ענווייראמענטל אישוס, צו. צו עס איז נישט דא קיין לעד פעינט אדער וואטעווער עס איז, מען קוקט דורך די גאנצע הויז, מען מאכט א בדיקת חמץ פון טאפ טו באדעם צו מאכן זיכער אז עס פעלט נישט גארנישט פאר די הויז.
יעצט די איד האט אפגעמאכט ער גייט יעצט אריין גיין אין ביזנעס, ער עפענט אזא קאמפאני, ער האט עקספיריענס פון דעם, ער האט זיך געלערנט דאס, ער האט גענומען א סערטיפיקעישאן פאר עס, ער פילט קאנפידענט, הי העז וואט איט טעיקס צו דעליווערן אזא סערוויס, וואן טו טרי, גוט מארגן, איך בין אין ביזנעס, איך אפראוטש די ערשטע מענטש וואס איך ווייס אז ער האלט אין איין קויפן ריעל עסטעיט און איך זאג אים איך טו אזא און אזא סערוויס און איך וואלט דיך געוואלט בעטן זאלסט מיך נעמען די נעקסטע מאל וואס דו קויפסט א הויז, זאגט יענער איך טו דאס שוין פאר זיבן אהאלב יאר ריעל עסטעיט און איך האב שוין מיינע מענטשן וועם איך נוץ, גיי פאנג יעצט אן און אהער און אהין, אקעי, א רידזשעקשאן, א פראסק. און ער שפירט זיך אפגעפאטשט, אקעי, כ'האב געוואוסט עס גייט נישט ארבעטן. גייט ער צום צווייטן מענטש און צום דריטן פערטן פיפטן און ער באקומט די זעלבע יעדער איינער מיט א צווייטע תירוץ און ער פילט זיך אפגעפאטשט. וואס איז די עצה וואס די מענטש קען טון כדי צו קענען זיך ארויפלייגן אויף די שינעס פון סוקסעס, אויף די שינעס פון הצלחה בעזר השם?
איז וואס אונז רעדן מיר יעצט איז פון די ענין פון גאוינג די עקסטרא מייל. דו מאך אפ ביי דיר אז דאס איז די סערוויס וואס דו פראוויידסט פאר מענטשן נישט קיין חילוק צו דו באקומסט פאר דעם באצאלט צו נישט, וסוף הכבוד לבוא. אין אנדערע ווערטער, אנשטאטס צו ארויסגיין צופרי און אנהייבן צו זוכן מענטשן וואס קענען קויפן דיינע סערוויסעס, גיי ארויס צופרי און זוך מענטשן וואס קענען בענעפיטן פון וואס דו קענסט ברענגען צום טיש, ריגארדלעס צו דו באקומסט פאר דעם באצאלט צו נישט.
אבער לאמיר עס גראד אראפברענגען. דאס מיינט, לאמיר זאגן די האום אינספעקטאר, יא? וואס זאל ער טון? סאו למשל, אנשטאטס פון גיין צו דיין חבר און זאגן איך ווייס אז דו האלטסט אין איין קויפן ריעל עסטעיט טו מיר א טובה און נעם מיך די נעקסטע די נעקסטע מאל. אנשטאטס פון טון דאס, זאג אים עפעס אנדערש. זאג אים אז, איך ווייס דו האלטסט אין איין קויפן ריעל עסטעיט, איך בין זיכער דו האסט שוין דיינע אינספעקטארס וועם דו יוזט, איך עקספעקט נישט אז דו זאלסט מיך אנהייבן צו יוזן סתם אזוי אאוט אוו די בלו ווייל ווייל איך האב אפגעמאכט אז איך גיי אריין אין די ביזנעס. האועווער, וואס איך וואלט ווען געטון איז, איך וואלט דיך געאפערט, און דארפסט מיר גארנישט באצאלן פאר עס, לאמיך גיין צו דיך און לאמיך דיך פאר פרי איבערקוקן די אינספעקשאנס וואס דו האסט און לאמיך זען צו איך קען דיך טרעפן עפעס דארטן וואס דו קענסט האבן נאך אביסל אינפארמעישאן וואס דו וואלסט נישט געהאט אנדערש, לאמיך דיך העלפן, אדער שיק מיך דיין אינספעקשאן איך וועל דיר מאכן א סאמערי פון עס, אקעי? פשוט איך וויל דיר עס געבן. יעצט דו דארפסט זייער אבאכט געבן וויאזוי דו טוסט עס, ווייל אויב דו טוסט עס ווייל כדי אז איך זאל קענען באקומען נאכדעם די ביזנעס, גייט ער עס שמעקן א מייל אוועק. און ער גייט זאגן איך וויל נישט איך וויל נישט באקומען קיין קאמיטמענט אז איך גיי דיך דארפן יעצט יוזן ווייל דו האסט מיר געטון א טובה.
מענטשן האבן נישט ליב צו באקומען פרי טובות מיט א פרעשור אז נאכדעם גיי איך אים מוזן יוזן. יא, די ריעקשאן פון א מענטש איז אזוי ווי וואס וואס וואס זאגסטו מיר נישט?
וואס איז דיין אינטענשאן דא? אבער אויב דו קומסט פון א עכטע פלאץ פון סערווינג, וועגן דעם האב איך אויב דו געדענקסט געשמועסט, אין א אנדערע שמועס, ווי ווי וויכטיג ס'איז אז ווען א מענטש וויל עכט מצליח זיין זאל ער זיין אפגעמאכט וואס ער וויל טוהן, וואס זיין זאך איז. מ'זאגט אויף ענגליש, איף יו דו וואט יו לאוו דואינג יור נאט גאנא העוו טו ווארק אנאדער דעי אין יור לייף. אויב דו האסט עכט ליב וואס דו טוסט וועסטו נישט דארפן ארבעטן נאך א טאג פון דיין לעבן. און דאס איז ביי דע וועי איינס פון די וועגן וויאזוי א מענטש קען וויסן צו ער איז עכט אנגענומען צו וואס ער טוט, מיט וואס ער טוט, איז קוק צו דו טוסט עס אפילו ווען דו מאכסט נישט קיין געלט.
אקעי?
סאו ווען דו קוקסט אויף. דארף מען צוריק גיין צו האום אינספעקשאנס, א מענטש וואס איז באמת פעשענעט פון וועגן האום אינספעקשאנס, ער האט ליב די זאך און דאס איז זיין זאך צו וואס ס'רעדט צו אים, אזא מענטש גייט זיין עקסייטעד צו געבן א סערוויס פאר איינעם וואס איז אין די עריע פון זיין עקספערטיז, אין די עריע וואס ער האט ליב צו טון אפילו ער מאכט נישט קיין געלט. סאו דו קענסט זאגן פאר דיין פאר די מענטש, קוק כ'על דיר זאגן די אמת, איך בין יעצט אריין אין ביזנעס, איך זוך צו סערוון ווי מער מענטשן אין די עיריע, איך ווייס אז איך גיי נישט פון יעדן איין מאכן געלט, איך ווייס אבער ס'וועט מיך אריינדרייען אין די ביזנעס, סאום האו, קען זיין ס'וועט קומען אמאל וואס דיין אינספעקטאר וועט נישט זיין עוועילעבל וועסטו מיך נעמען, קען זיין אז דו וועסט האבן א חבר וואס ס'דארף עס און דו וועסט פילן קאמפארטעבל מיט די לעוועל פון עפישענסי ווי אזוי איך בין און וועסט מיך רעקאמענדן, און העלא, איך האב עס זייער ליב צו טון, און אויב נישט, האב איך עס געטון א טובה פאר דיר, איך האב נישט קיין שום פראבלעם, דארפסט נישט מורא האבן, איך דארף גארנישט. כ'וויל, איך וויל זען דיך, איך זוך, כ'זע א א סערוויס וואס איך קען דיך צושטעלן, איך וואלט דיך זייער געוואלט געבן.
נו. אינטערעסאנט ווייל אינמיטן ווען דו'סט גע, ווען דו'סט געהאלטן אינמיטן מסביר זיין חיים, איך האב צו מיר געטראכט, אז דו רעדסט נישט יעצט פון א פראפעשן, דו רעדסט יעצט פון א מיינדסעט זאך, אז א מענטש זאל זוכן צו סערוו'ן, זוכן צו העלפן מענטשן, ווייל ס'איז זייער גוט אויסגעקלארט, אז אויב טו איך דאס וואס כ'האב באמת ליב צו טון, יא, איך וויל עס טון, איך דארף מאכן פרנסה, נוץ איך עס אלס א וויקל, אלס א מיטל צו מאכן פרנסה. אבער טאמער קען איך האב איך דא אפערטוניטיס, עס שטערט נישט, עס שאדט נישט, עס קען מיר אפילו אפשר אין די לאנג טערם ברענגן געלט, גיי איך עס טון ריגארדלעס. א הונדערט פערסענט, א הונדערט פערסענט, און איך קען זאגן סתם פון מיין עקספיריענס פון אונזערע שמועסן וואס איך האב מיט דיר, איך האלט אז דו ביסט א שטארקע סעמפל אויף דעם אויב איך מעג זאגן, כ'מיין מקצת שבחו בפניו.
מעגסט זאגן, אויב ס'איז א קאמפלימענט גיי איך עס נעמען ריגארדלעס צו ס'איז אמת אדער נישט. איך כאפ אים און לויף פאר דו כאפסט עס דערמאן מיך מ'זאל האבן אן אנדערע שמועס אויף די סאבדזשעקט צו מ'זאל נעמען קאמפלימענטס וואס איז נישט אמת איך האלט אז ס'קען לייגן א מענטש אין דר'ערד אבער לאמיר נישט יעצט רעדן פון דעם אבער דא איז עס אמת באמת איך איך פלעג איך פלעג אין מיינע אין מיין פאריגן גלגול פלעג איך אסאך מאל געבן קאמפלימענטס פאר מענטשן וואס איך בין נישט געווען הונדערט פראצענט דערביי און ס'האט מיך געדויערט לאנג ביז כ'האב מיך אויסגעלערנט אז דאס איז איינס פון די רעסעפיס פאר פאר דיזעסטער.
אה, וואס פאר דיר אדער פארן מקבל? אה, פאר ביידע.
אקעי.

אז איך קען זעהן אויף דיר מיט די מענטשן וואס דו ארבעטסט ארום ארום און ארום, איך זעה דיך צו פון די זייט אביסל דיין הלוך ילך פון צייט צו צייט, איך קען זאגן אז דו ביסט זייער גוט טו גאו די עקסטער מייל.
שכוח. פילסט אז ס'איז אמת?
יא. אה, שיין. כ'האב הנאה צו הערן אז דו פארשטייסט עס אויך. יא, ס'איז נישט אזוי, יא, איך מאך יא געלט פון דיר, איך מאך נישט געלט פון. ניין, דאס איז מיין זאך וואס כ'האב ליב צו טון, דאס איז די מענטשן מיט וועם איך טו עס, איים גאנא אווער סערוויס. כ'בין נישט אינטערעסירט צו כ'מאך יא געלט צו כ'מאך נישט געלט אויף יעדע כ'גיי נישט ניקלען און דיימען יעדע קליינע פיצי שטות. און דו ניקלסט און דיימסט טאקע נישט? כ'מיין, דו געבסט שמועסן דא אויף קאמאוואס יעדע וואך, און דו מאכסט נישט פון דעם קיין געלט, דו רעכנסט נישט פון דעם קיין געלט, רעכנסט נישט פאר דעם קיין געלט, מיין איך צו זאגן. יא יא, און ס'איז באמת, ס'איז הונדערט פראצענט אמת וואס דו זאגסט, דען איך וועל זאגן, כ'מיין, כ'ווייס אז כ'טוה עס, און כ'ווייס אז אז ווען דו וואלסט מיך אראפגעלייגט דא, און מיך געהייסן רעדן איין מאל א וואך פון פון לאמיר זאגן פון לייף אינשורענס וואלט איך נישט געהאט קיין געדולד עס צו טון, איך וואלט געהאט א גרויסע אישו פון גיין די עקסטער מייל ווייל איך בין נישט אזוי פעשענעט פאר דעם ווי פאר דעם.
אה. סאו דו זאגסט אז דאס איז אזוי ווי א ליטמוס טעסט, א וועג פאר די מענטש פאר זיך אליין צו וועריפייען אויב די זאך וואס ער טוט איז ממש קומט פון הארץ ארויס, איז דאס א זאך וואס ער ענדזשויט באמת צו טון, צו ס'שטימט מיט אים מיט זיין תכונת הנפש.
הונדערט פראצענט, הונדערט פראצענט, און ווען דו טוסט עס, און דו גייסט די עקסטער מייל, און דו קומסט אהיים ביינאכט, אוי איך האב נישט קיין כח, דו זעצט דיך אראפ אויפן קאוטש, און דו פאנגסט אן צו זאגן פאר דיין ווייב וואס פאר א שווערע טאג דו האסט געהאט היינט, האסט געדארפט העלפן פלוני אלמוני און האסט נישט געמאכט קיין געלט פון עס, נישט גענוג אז כ'האב נישט געמאכט קיין געלט האב איך עס נאך געדארפט טון אויך, זאלסטו וויסן יענץ איז נישט דיין זאך. אויב דו קומסט אהיים און דו זאגסט כ'האב טאקע נישט געמאכט קיין געלט, ס'איז מיך געווען זייער שווער היינט מיט פרנסה, אבער עטליעסט האב איך געקענט העלפן דעם מענטש מיט דעם און דעם און דעם, כ'האב עס זייער הנאה געהאט צו טון, איז א סימן יור אנטו סאמטינג.
אהא אהא. בתכלית הדברים חיים יא, אונז זעמער דא, מען קען גיין די עקסטערע פינעף מייל, די, סוף כל סוף מען ארבעט א גאנצן טאג, א מענטש דארף מאכן פרנסה, און יעדער האט ליב צו מאכן מער ווי פרנסה אויכעט, דאס ברענגט געלט אויכעט.

דעמאלטס קענסטו אן דעם סורווייוון. אן? אן ארויסגיין די עקסטער מייל, אן ארויסגיין פון דיין וועג. באט אויב ווילסטו צוקומען צו מעגא סוקסעס, דו דארפסט דיך אנקוקן ווי א, דו דארפסט האבן א מיינדסעט פון א סוקסעספול מענטש. א מיינדסעט פון א סוקסעספול מענטש איז, דער אייבערשטער וועט מיך שוין שיקן די געלט פון וואו ער דארף מיר עס שיקן, ער וועט מיך עס שיקן אין גרויסע קוואנטיטיס, וויפיל א מענטש ווי מיר דעזערווט עס צו באקומען, און.

דו פרעגסט זייער גוט, כ'וועל זאגן, דא קומט אריין א אנדערע נקודה וואס אונז האמיר שוין גערעדט פון דעם כמה פעמים, אז זייער אסאך מענטשן מיינען אז דאס וואס ליגט אין די ספרים שאנק איז גוט פאר ברוחניות, און כדי צו קוקן דאס וואס דו דארפסט קוקן אין די צייטונגען, נישט אין די צייטונגען ווייל די צייטונגען איז איינס פון די פלעצער וואס האלט צוריק א מענטש פון וואקסן, איז יענע זאכן. וועט מיך העלפן צו מאכן געלט, און ס'איז אזוי רחוק מן האמת, און די סיבה פאר דעם איז וואס איך האב, איך האב אסאך אסאך מיך מתבונן געווען אין די זאכן איבער די לעצטע יארן און איך האב איידענטיפייד רוב צדיקים אדער חזל וואס רעדן זאכן ווען אונז לערנען מיר עס לערנען מיר אונז עס אויף א וועג אז דאס גייט מיך העלפן זיין א ערליכע איד, ס'גייט מיך העלפן אין ענייני רוחניות, און ס'איז אמת, אבער אונז כאפ מיר אסאך מאל נישט אז ס'איז די זעלבע יסודות אין גשמיות אויך, למשל, העלפן פאר א אנדערע מענטש, האבן א לב טוב, האבן. האבן, איך מיין ס'שטייט אין פרקי אבות א לב טוב איז פון די וויכטיגסטע זאכן וואס א מענטש דארף האבן, איז איך קוק עס אן יא ווייל דו ווילסט צוקומען צו אויסארבעטן דיינע מידות ווייל אז דאס מיינט א ערליכע איד, יא הונדערט פראצענט, אבער צווישן דיר און מיר גערעדט דאס גייט דיך אויך העלפן האבן בעזר השם מעגא סוקסעס דארפסט נאר טשענעלן די לב טוב אויף די ריכטיגע פלאץ, מינינג דארפסט עס טון אויף א וועג וואס איז אין ליין מיט דעם וואס דו האסט ליב צו טון. ס'איז דא איינער וואס איז די גרעסטע מורא'דיג פעשענעט פאר ביקור חולים, און ער איז נישט די מענטש וואס איז געמאכט געווארן אויפצוקערן די שול, און ער גייט זאגן ניין איך גיי מיך מוסר נפש זיין און אויפקערן די שול, ס'וועט אנגיין פאר צוויי וואכן. דעטס איט. און די אנדערע מענטש וואס איז מורא'דיג פעשענעט פאר אויפקערן א שול, און ער וועט זאגן איך גיי אן און איבערדרייען די וועלט צו גיין פאר ביקור חולים, ס'וועט אנגיין פאר צוויי וואכן, אבער אויב דער מענטש וואס איז אזוי שטארק מיט ביקור חולים וועט גיין פאר ביקור חולים, און דער מענטש וואס איז אזוי שטארק פאר אויסקערן די שול וועט גיין פאר אויסקערן די שול, עלען ביידע שטארק מצליח זיין אין וואס זיי טוען. און די זעלבע זאך איז אויך אין ביזנעס. ווען איינער איז זייער פעשענעט פאר האום אינספעקשאנס, און ער גייט זיך און ער גייט ארויסגיין פון זיין וועג צו העלפן מענטשן מיט מיט קויפן קארס, און ער ער האט פיינט די סוגיא פון קויפן קארס, ער גייט נישט צו שטארק מצליח זיין. און אויב איינער איז זייער זייער גוט אין סעילס פאר קארס, און ער איז נישט די בעסטע אין האום אינספעקשאנס, און ער גייט ארויסגיין פון זיין וועג צו העלפן מענטשן מיט האום אינספעקשאנס, דאזענט ווארק, דו דארפסט טרעפן דיין פעשען, דארפסט טרעפן דיין פערסאנאליטי, דיין נאטור, און דו דארפסט דארטן גיין, ארויסגיין פון דיין וועג, דארפסט דארטן ארייננעמען א א מענטל עטיטוד פון העלפן פאר מענטשן, יא געלט, נישט געלט, וסוף הכבוד לבוא.
זייער שיין. אמן פאר די ברכה, און שכוח פארן ארויסגיין פון דיין וועג צו געבן פאר אונז די פיס אוו עדווייס. יא, און יעצט ווינטש מיך אן וסוף הכבוד לבוא פאר מיר. הכבוד כבר בא.
אה, ברוך השם. הכבוד כבר הגיע, און ס'וועט אנקומען און נאך במידות כפליים.
אמן. כפליים כיוצאי מצרים. אמן, אמן, אמן, לחיים לעולם. און רעדנדיג פון כפליים איז דא צוויי וועגן וויאזוי צו ריעטשן חיים עקשטיין מיט שאלות, איינס איז ביי טעקסט, פאון נומבער איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, און די אימעיל אדרעס איז עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם. א גרויסן שכוח.
ברכה והצלחה.